זאגט דער חפץ חיים ווייטער כלל ה' סעיף ה' און יעצט גייען מיר מסביר זיין וואס דער חפץ חיים האט זיך געהאט אויסגעדרוקט אנפאנג פון די כלל, אז ווען מען באשמוצט יענעם, נישט א זאך וואס ער האט געטון, נאר ער האט א, לאמיר עס אנרופן א פיזישע שוואכקייט, למשל ביז יעצט האט מען גערעדט אז ער איז נישט קלוג, זאגט דער חפץ חיים ווייטער, לאמיר זאגן ער גייט באשמוצן יענעם אז ער איז נישט שטארק, ער דרייט זיך ארום זאגן אז יענער איז א שוואכע מענטש. זאגט די חפץ חיים, טאמער ס'איז א זאך וואס קען ארויסקומען א געלט שאדן, למשל ער איז א שכיר יום, ער איז א מלמד, מ'דרייט זיך ארום זאגן אז ער איז א פארשלאפ פארשלאפענער מענטש, ער קען נישט, האט נישט די כוחות וואס ס'פארלאנגט זיך צו געבן א גוטע שיעור פאר די קינדער, האט נישט די כוחות צו שלעפן און צו ארבעטן צו זיין א פלייסיגע ארבעטער, דעמאלטס איז דאך אפגערעדט אז ס'איז א חלק פון די לשון הרע. און לאמיר זאגן מ'רעדט פון עושר, מ'דרייט זיך ארום זאגן אז ער איז נישט א רייכע מענטש. ס'איז דא מענטשן וואס ס'באדערט זיי אז מ'קוקט אן יענע מענטש פאר א רייכע מענטש. זיי קענען עס נישט פארגינען, זיי האלטן עס נישט אויס. יענער מענטש דרייט זיך ארום, און לאמיר זאגן אפילו ער האט נישט קיין געלט, אבער ער דרייט זיך ארום, ער שפילט מעשה בעל הבית מעשה עושר. מענטשן קוקן אים טאקע ארויף, ס'איז אים געלונגען די שפיל. ער האלט עס נישט אויס, ס'איז געלונגען פאר יענעם די שפיל. יעצט גייען מיר נישט אויס אריינגיין אין דעם זאגן צו יענער האט געטון ריכטיג אדער נישט, אבער דער מענטש וואס ער קען נישט פארגינען יענעם אז מען קוקט אים אן ווי א עושר, זאל עס זיין אמת זאל עס זיין נישט אמת, אויב ער גייט און ער שפירט זיך פאר וויכטיג מודיע זיין פאר יעדעם איינעם, דו מיינסט יענער האט געלט? האט בכלל נישט קיין געלט, איך ווייס קלאר נעכטן האט ער געזאגט אז ער האט געטון מעשה מיט א בוידעם, ער האט נישט קיין געלט. אה, דו האסט יא געזען ער האט געלט, דאס איז געבארגטע געלט, אבער דאס איז נישט זיין געלט. איז יעדער איינער קען אליינס פארשטיין, דאס איז א זאך וואס קען האבן באמת א שאדן פאר די מענטש. ער קען פארלירן זיין קרעדיט, זיין טראסט וואס ער האט ביי אנדערע מענטשן. ביז היינט ווען ער פלעגט צוגיין מיט א ביזנעס דיעל מיט צו איינעם האט ער אים אנגעקוקט מיט א מיט א חשיבות, ער האט געהאט א גרעסערע טשענס צו מאכן א ביזנעס דיעל, יעצט ער קומט אן גייט מען אים אנפאנגען אראפצוקוקן, דו ביסט סתם עפעס א שווינדלער, א פאפער, ביסט עפעס א ארעמע שלעפער. איז יא ס'דא אזא מעגליכקייט אז ער מיינט לתועלת, ס'דא געוויסע אופנים וואס מ'קען, דאס גיימיר שוין זעהן אין חלק ב' אין כלל ט', אבער מ'דארף מורא'דיג נזהר זיין בשעת מ'רעדט ארויס, בשעת ווען מ'פאנגט אן צו זאגן עפעס ארויס פון די מויל, אז ער זאל זיכער מאכן טאקע, ער מיינט טאקע לתועלת אדער נישט, ווייל ס'דא אסאך פרטים וואס גיימיר שוין זעהן אין כלל ט'. זאגט די חפץ חיים ווייטער אין סעיף ו' ודע עוד כלל פשוט בענין לשון הרע, אז ס'ווענדט זיך לויט די מענטש וואס ער רעדט אויף אים, ווייל ס'דא אסאך מאל א מענטש ער קען זאגן עפעס, די זעלבע זאך וואס ער זאגט אויף ראובן איז א גרויסע פראבלעם, און די זעלבע זאך אויב ער זאגט עס אויף שמעון איז גאר א געוואלדיגע מעלה. למשל, ס'דא א מענטש וואס ער זיצט און ער לערנט, ס'איז באקאנט אז ער איז א כולל אינגערמאן, אנדערע מענטשן שטיצן אים, ער ווערט באצאלט, זיין שווער האלט אים אויס, זיין כולל האלט אים אויס, א אנדערע מענטש געמאכט אים א יששכר זבולון וויאזוי ס'זאל נאר זיין, איז אויף אים, טאמער ער גייט זאגן, אה, דער מענטש, אה, ער לערנט דריי פיר שעה א טאג. איז אויב א צווייטער הערט דאס, איז עס א געוואלדיגע גנאי, א געוואלדיגע גנות. אזא איינער וואס האט נישט קיין דאגות פרנסה, לערנט נאר דריי פיר שעה א טאג. טאמער אבער מ'זאגט די זעלבע זאך פאר אזא איינער וואס ארבעט פון ניין טו פייוו, אזא איינער וואס פירט א ביזנעס און איז ממש טרוד על המחיה ועל הכלכלה, און מ'זאגט אז ער לערנט דריי פיר שעה א טאג, דאס איז די גרעסטע קאמפלימענט וואס מ'קען געבן. איז ענליך דארף מען אליינס פארשטיין יעדע זאך ווענדט זיך לויט די מענטש ווענדט זיך לויט וויפיל געלט ער האט ווענדט זיך לויט זיין מצב ווענדט זיך לויט זיין שטוב זיינע קינדער ארום און ארום די זעלבע זאך לויט די צדקה ס'ווענדט זיך וויפיל געלט יענע מענטש האט איז אויך ווען מ'גייט זיך אויסדרוקן אז ראובן האט געגעבן טויזנט דאלער און יעדער איינער פארשטייט אז ראובן האט נישט אן איבעריגע דאלער, געבן טויזנט דאלער איז א מורא'דיגע שבח, אבער טאמער שמעון איז א גרויסע מיליאנער און מען זאגט ער האט געגעבן טויזנט דאלער איז עס א קלייניקייט. פאר איין מענטש קען עס זיין א שבח, פאר איינער א גנאי. אדער די חפץ חיים גיבט נאך א משל וועגן וויאזוי מענטשן פירן זיך אויף מיט ארבעטערס. עס איז דא איינער וואס ער קען זיך נישט געהעריג באכלעפטשען און טאמער ער גייט ארויס פון זיין וועג און ער געבט זיך אן עצה איז עס א מורא'דיגע קאמפלימענט, א אנדערער פארקערט. איז יעדע זאך דארף מען פארשטיין וואס מען זאגט, עס איז נישט אייביג וואס מען זאגט, עס איז אויף וועם מען זאגט עס און וויאזוי מען זאגט עס. דער חפץ חיים לייגט צו און ער פירט אויס אז מען דארף זיין מורא'דיג געווארנט מען זאל נישט האבן די טעות די יצר הרע קען אלעמאל איינרעדן די מענטש, פיין אונז ווייסן מיר אז כל מה דעלך סני לחברך לא תעביד, איך גיי נישט טון צו יענעם זאך וואס איך וויל נישט ער זאל טון צו מיר, אבער איך האב נישט קיין פראבלעם מען זאגט אויף מיך אז איך לערן דריי פיר שעה א טאג, וואס האב איך שוין געזאגט? הלוואי זאל מען עס זאגן אויף מיר. די זעלבע זאך מען רעדט פון צדקה און אנדערע זאכן, אוודאי עס איז א געוואלדיגע טעות, וויבאלד ווען מען זאגט כל מאן דעלך סני לחברך לא תעביד, ווען די וואלסט ווען געווען אין זיין מצב, וואלסטו געוואלט מען זאל עס זאגן אויף דיר, לויט אונזער משל, יענער מענטש וואס איינער האלט אים אויס, און די גייסט זאגן פיר פינף שעה, די וואלסט נישט געוואלט מען זאל זאגן אויף דיך ווען איינער האלט דיך אויס אז די לערנסט נאר פיר פינף שעה. יעצט ביסטו א גרויסער חכם, ווייל דו ביסט א ארבעטס מענטש און דו האסט נישט קיין צייט צו לערנען. יעצט זאגסטו אז ווען מ'וואלט ווען געזאגט אויף דיך דריי פיר שעה א טאג וואלסטו געווען צופרידן. אבער אוודאי וואלסטו נישט געוואלט מ'זאל עס זאגן אויף דיך ווען דו ביסט אין זיין מצב. ממילא דארף מען זען יעדע זאך לויטן מצב, לויטן ענין, לויטן מענטש. און די עיקר איז טראכטן פאר מ'רעדט.